בעזר השם יתברך, מסכת עירובין דף ל"ב, מיר הייבן אן דף ל"א עמוד ב' אונטן, אמר ר' נחמן, איז אזוי, נעכטן האמיר געזעהן אין די משנה, און אזוי אויך אין די גמרא, אז ס'דא א חזקה אז שליח עושה שליחותו, אז ווען מען שיקט א שליח טוהן א זאך, איז דא א חזקה די שליח פירט עס אויס, און במילא קען מען זיך טאקע סומך זיין אויף א שליח א בר דעת, ווען איינער שיקט מיט אים א עירובי תחומין, אז ער האט עס געלייגט אויף די פלאץ ווי מ'האט אים געשיקט. זאגט יעצט די גמרא, אמר ר' נחמן, האט ר' נחמן געזאגט, בשל תורה, אין חזקה שליח עושה שליחותו. ביי א זאך וואס איז א דין תורה, וואס טייטש וואס איז נוגע אויף דאורייתא'ס, דארט איז נישט דא די חזקה אז שליח עושה שליחותו, ביז ווילאנג מען ווייסט נישט קלאר אז די שליח האט עס געטון. נאר וואס? בשל סופרים חזקה שליח עושה שליחותו. ביי דרבנן'דיגע זאכן, דארט איז דא די חזקה. ורב ששת אמר, רב ששת קריגט זיך, און ער זאגט, אחד זה, ואחד זה, חזקה שליח עושה שליחותו, ביי ביידע סיי ביי דאורייתא'ס און סיי ביי דרבנן, ביי ביידע איז דא א חזקה אז די שליח האט אויסגעפירט די שליחות, יעצט אוודאי ביי עירובי תחומין און עירובי תחומין איז א דרבנן, זענען ביידע מודה אז ס'דא א חזקה שליח עושה שליחותו, די שאלה איז נאר ביי דאורייתא'ס, וואס ר' נחמן זאגט ביי דאורייתא'ס איז נישט דא אזא חזקה, און ר' ששת זאגט ס'איז יא דא, זאגט די גמרא יעצט אמר ר' ששת, ברענגט ר' ששת א ראיה צו זיין שיטה, מנא אמינא לה, דתנן, ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט מנחות, לגבי די מנחת העומר, וואס בזמן הבית האט מען געדארפט מקריב זיין א מנחת העומר, און פאר מען האט נישט מקריב געווען די מנחת העומר אין בית המקדש, האט מען נישט געטארט עסן קיין חדש, קיין נייע תבואה וואס האט זיך יעצט געצייטיגט פון די יאר, זאגט דארט די משנה, משקרב העומר, נאכדעם וואס מען האט מקריב געווען די עומר די צווייטן טאג פסח, הותר החדש מיד, מעג מען גראד עסן חדש די נייע תבואה, והרחוקים, און מענטשן וואס זענען ווייט פון ירושלים, און זיי ווייסן נישט ווען מ'האט מקריב געווען די עומר, פון ווען קענען זיי אנהייבן עסן די חדש? זאגט די משנה, מותרין מחצות היום ואילך, פון חצות און ווייטער איז דא א חזקה אז די כהנים האבן מקריב געווען די עומר, און ממילא קען מען שוין עסן חדש, אפילו מ'איז נישט דארט אפילו מ'האט עס נישט געזען. זאגט די גמרא יעצט איז רב ששת מדייק, והא חדש דאורייתא, חדש איז דאך א איסור תורה, וקתני, און פון דעסטוועגן זעט מען אין די משנה, הרחוקים מותרין מחצות היום ואילך, אז די אלע וואס זענען ווייט פון ירושלים, פון חצות, קענען זיי זיך סומך זיין, אז די כהנים האבן געטון וואס זיי האבן געדארפט, און זיי האבן מקריב געווען די עומר, ממילא קען מען עסן חדש. פארוואס קען מען זיך סומך זיין אויף די כהנים, לאו משום חזקה שליח עושה שליחותו, איז אוודאי, ווייל ס'דא א חזקה אז שליח עושה שליחותו, אפילו ביי דאורייתא'ס, און פארדעם קען מען זיך סומך זיין אויף די כהנים, און דאס איז א ראיה אז ביי דאורייתא'ס איז מען זיך אויך סומך, אויף די חזקה אז שליח עושה שליחותו. יעצט די ראשונים בעצם רעדן אויס, אז וואס איז די שאלה דא וואס האט עס מיט שליח עושה שתחיסוי? די כהן האט דאך א מצוה מקריב צו זיין די עומר, פארשטייט זיך ער גייט עס טון, נאר וואס דען, זענען זיי מסביר אז די נקודה איז נישט אז די כהנים וועלן מקריב זיין די עומר, פארשטייט זיך די כהנים וועלן מקריב זיין די עומר, נאר וואס דען, די נקודה איז אז מען זעט אז חצות שוין, אינמיטן טאג איז שוין דא א חזקה די כהנים האבן עס געטון, פארוואס איז דא אזא חזקה? לכאורה קענען זיי עס טון ביז ביינאכט, נאר וואס דען, היות ווי די כהנים ווייסן אז מען פארלאזט זיך אויף זיי אז זיי וועלן עס טון ביז חצות, איז דא א חזקה שליח עושה שליחותו, און פון דא איז רב ששת'ס ראיה. זאגט די גמרא ור' נחמן, וויאזוי עט ר' נחמן פארענטפערן די סתירה לכאורה ר' נחמן זאגט ס'איז נישט דא חזקה שליח עושה שליחותו ביי דאורייתא'ס, זאגט ר' נחמן התם כדקתני טעמא, דארט איז דא א צווייטע טעם פארוואס מ'קען זיך סומך זיין, ווייל לפי שיודעין שאין בית דין מתעצלין בו, ס'איז דא א חזקה אז בית דין עט אויפפאסן די כהנים זאלן טון וואס זיי דארפן, אבער נישט מ'איז זיך סומך אויף די כהנים אליין אז שליח עושה שליחותו, ואיכא דאמרי, ס'איז דא וואס זאגן אמר ר' נחמן אז פארקערט, אז ר' נחמן גאר האט געברענגט א ראיה פון די משנה מנחות, ווייל מנא אמינא לה, זאגט ר' נחמן פון ווי די ראיה, דקתני טעמא, ווייל אזוי ווי מ'זעהט דאך אז די טעם פארוואס מ'קען זיך סומך זיין אויף די כהנים שטייט דארט אין די גמרא לפי שיודעין שאין בית דין מתעצלין בו, אז ווייל ס'איז דא א בית דין וואס בית דין פאסט אויף אז די כהנים זאלן טון באצייטנס, און ממילא קען מען מדייק זיין בית דין הוא דלא מתעצלין בו הא שליח מתעצל בו, אז דווקא ווייל ס'דא א בית דין קען מען זיך סומך זיין אן א בית דין וואלט מען זיך נישט געקענט סומך זיין אויף די כהנים, איז א ראיה פארקערט זאגט ר' נחמן אז ביי דאורייתא'ס זאגט מען נישט שליח עושה שליחותו, ורב ששת, וואס זאגט רב ששת אויף די ראיה פון ר' נחמן? אמר לך רב ששת עט ענטפערן, בית דין עד פלגיה דיומא, שליח כולי יומא, וואס טייטש אוודאי, זאגט רב ששת, ביסט גערעכט, דארט, די טעם פארוואס מען מעג עסן חדש ביי חצות, איז ווייל מ'איז זיך סומך אויף בית דין, אבער דאס מיינט נישט צו זאגן אז ס'איז נישט דא קיין חזקה אז שליח עושה שליחותו, וואס טייטש, די חזקה שליח עושה שליחותו געבט מיר, אז אוודאי וועלן די כהנים מקריב זיין די עומר משך'ן טאג, און דאס איז אלס חזקה שליח עושה שליחותו, נאר דאס אז מ'איז עס מקריב ביז חצות, די חלק, איז די ענין אז ווייל מ'איז זיך סומך אויף בית דין, און טאקע פון די משנה נישט קיין ראיה צו רב ששת, אבער א קשיא אויף ר' ששת איז אויך נישט דא, ווייל אוודאי איז דא א חזקה שליח עושה שליחותו און דארט וואלט אויך געווען א חזקה שליח עושה שליחותו ביז ביינאכט די חלק פון חצות אויף דעם איז מען זיך סומך אויף די בית דין. זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' ששת, ברענגט ר' ששת נאך א ראיה אז ס'איז יא דא א חזקה שליח עושה שליחותו אפילו ביי דאורייתא'ס, מנא אמינא לה? דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, האשה שיש עליה לידה או זיבה, א פרוי וואס איז מחויב צו ברענגען קרבנות העוף, צו ווייל זי האט געהאט א לידה אדער א זיבה, א יולדת דארף ברענגען קרבנות, און א יולדת וואס איז א עני וואס איז א דל דארף ברענגען צוויי עופות, די זעלבע זאך א זבה ברענגט צוויי עופות אין בית המקדש, און די סדר איז געווען אז די פרוי האט געברענגט מביאה מעות ונותנת בשופר, זי נעמט געלט, אין בית המקדש איז געווען א שופר וואס דארט האט מען אריינגעלייגט די געלט, און פון די געלט האט מען געקויפט די קרבנות וואס די פרוי דארף מקריב זיין, די כהנים האבן גענוצט די געלט צו קויפן און זיי מקריב געווען די קרבנות, און די משנה זאגט דארט זי לייגט אריין אהין די געלט, וטובלת און זי טובל'ט זיך, ואוכלת בקדשים לערב זי גייט אהיים און ביינאכט קען זי עסן קדשים, איז ממילא רב ששת מדייק, מאי טעמא, פארוואס קען זי עסן, פארוואס קען זי זיך סומך זיין אויף דעם אז די כהנים האבן גענומען די געלט און מקריב געווען די קרבן, לאו משום דאמרינן חזקה שליח עושה שליחותו, אוודאי די טעם, ווייל ס'דא א חזקה אז שליח עושה שליחותו, אז די כהנים וועלן נעמען די געלט פון דארט און מקריב זיין די קרבן, און ממילא זעהט מען אפילו ביי דאורייתא'ס, וואס די פרוי גייט דאך עסן קדשים, עסן קדשים בטומאה איז דאך א דאורייתא פון דעסטוועגן קען זי זיך סומך זיין, איז א ראיה ביי דאורייתא זאגט מען אויכעט שליח עושה שליחותו, ור' נחמן, וויאזוי וועט ר' נחמן פארענטפערן די ראיה פון רב ששת? זאגט ר' נחמן התם, כדרב שמעיה, דאמר רב שמעיה, חזקה אין בית דין של כהנים עומדים משם עד שיכלו כל מעות שבשופר, ס'איז אויך דארט געווען א בית דין פון כהנים וואס זיי זענען געווען ממונה אויפצופאסן אז די כהנים טוען וואס דארף צו זיין, און במילא זיי פלעגן אויפפאסן אז די שופרות יעדע נאכט זאל זיין ליידיג און אלע קרבנות אלע געלטער וואס ליגט דארט זאלן זיין געטוהן, און במילא קען מען זיך סומך זיין אויף די בית דין, אבער אויף סתם א מענטש זאגט ר' נחמן ביי דאורייתא'ס איז אוודאי נישט דא די חזקה אז שליח עושה שליחותו, זאגט די גמרא ווייטער אמר רב ששת נאך א ראיה מנא אמינא לה, דתניא וואס מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, זאגט די ברייתא אזוי, האומר לחבירו, צא ולקט לך תאנים מתאנתי, גיי קלויב דיך תאנים פון מיין תאנה בוים, און די דין איז, ווען דער חבר גייט יעצט קלויבן די תאנים, אוכל מהן עראי, מעג ער עסן אן אכילת עראי אפילו ער נעמט נישט אראפ פון דעם קיין מעשר, ווייל דער דין איז פירות וואס איז נאכנישט געווען ביי דעם גמר מלאכה, מען האט נאכנישט געענדיגט טון דאס גאנצע ארבעט מיט דעם, איז אן אכילת עראי מעג מען עסן פון דעם אפילו אן מעשר'ן, אבער טאמער דער חבר וואס וויל דא עסן פירות עסט נישט קיין אכילת עראי, נאר וואס דען ער עסט א אכילת קבע, דא דארף ער שוין אראפנעמען מעשר, ומעשרם ודאי, דארף ער אראפנעמען מעשר מתורת ודאי, פארוואס? ווייל ס'איז געהעריגע טבל, ער עסט דא אכילת קבע. איי, אפשר קען מען זיך סומך זיין אז דער בעל התאנה, דער בעל הבית פון בוים, האט שוין אראפגענומען תרומות און מעשרות פאר דעם מענטש? דא קען מען דאס נישט זאגן, ווייל דא האט ער געזאגט צא ולקט לך תאנים מתאנתי, קענסט נעמען וויפיל תאנים דו ווילסט, און במילא אז ער האט אים נישט געגעבן א סכום קצוב וויפיל תאנים צו נעמען, איז דאך נישט מעגליך אויפן וועלט אז דער בעל התאנים זאל אראפנעמען פון דעם תרומות און מעשרות. ווייל ער ווייסט דאך נישט וויפיל יענער וועט נעמען, און במילא איז קלאר ווי די טאג אז יענער האט נישט אראפגענומען תרומות און מעשרות, במילא דארפסטו, דער וואס גייט קלויבן, דו דארפסט אראפנעמען תרומות און מעשרות טאמער דו עסט א אכילת קבע. אבער, זאגט די ברייתא, וואס איז טאמער ער זאגט מלא לך כלכלה זה תאנים מתאנתי, גיי פיל דיר אן די סל, די בעסקעט, פון תאנים פון מיין תאנה בוים, וואס דעמאלטס געט ער אים דאך א סכום קצוב, ער זאגט אים פונקטליך וויפיל תאנים צו קלויבן, דעמאלטס איז די דין אזוי, אוכל מהם, עראי, טאמער מען עסט אכילת עראי קען מען עסן פון דעם אפילו אן מעשר'ן, פארוואס ווייל אן אכילת עראי ביי פירות נאכנישט געווען גמר מלאכה דארף מען נישט מעשר'ן אזוי ווי מען האט געזען, אבער ומעשרן דמאי, טאמער מען וויל עסן א אכילת קבע, דא דארף ער אראפ נעמען מעשרות מספק, אזוי ווי דמאי, פארוואס? ווייל ביי דמאי האט מען געזען, דמאי דאס איז פירות וואס מען קויפט פון עם הארץ, וואס איז א ספק צו זיי האבן עס געמעשרט צו נישט, דא אויכעט איז דא א ספק צו דער בעל התאנים האט געמעשרט די תאנים איידער די קלויבער האט געקלויבט, צו אפשר ניין, אפשר האט ער נישט גע'מעשר'ט נאר האט אים געזאגט גיי קלויב, און ער האט זיך סומך געווען אז יענער גייט מעשר'ן, און במילא, היות וואס ס'איז דא אזא ספק צו די תאנים וואס מ'נעמט דא אראפ איז שוין גע'מעשר'ט צו נישט, דארף יעצט דער איד דער קלויבער אראפנעמען פון דעם מעשרות, נאר וואס דען, רש"י רעדט אויס, דער מעשר ראשון למשל וואס ער נעמט דא אראפ, דארף ער נישט געבן פאר'ן לוי, פארוואס, ווייל המוציא מחבירו עליו הראיה, אזוי ווי ביי געהעריגע דמאי איז אויך דער דין, ביי מעשר וודאי דארף מען עס געבן, מעשר ראשון געבט מען פאר'ן לוי. אבער טאמער ס'איז מספק דארף די לוי עס ארויס נעמען ס'איז המוציא מחברו עליו הראיה קען ער עס האלטן מפריש זיין דארף ער אבער ער קען עס האלטן על כל פנים זאגט יעצט די ברייתא במה דברים אמורים ווען איז דאס געזאגט געווארן אז דער קלויבער דארף אראפ נעמען מעשרות מספק בתורת דמאי דאס איז בעם הארץ ווען די באלעבאס די בעל התאנים איז אן עם הארץ וואס ווען די בעל התאנים איז אן עם הארץ איז קען זיין ער האט עס נישט געמעשרט, פארוואס קען זיין ער האט עס נישט געמעשרט ווייל ער איז אן עם הארץ און ס'גייט אים נישט אן צו עובר זיין אויף די איסור פון ולפני עיוור לא תתן מכשול, ס'גייט אים נישט אן אז דער קלויבער גייט עסן טבל, און במילא מעשרט ער נישט, און אז ער מעשרט נישט דארף דער קלויבער מעשר'ן, נאר וואס דען ער דארף עס מעשר'ן מדמאי, ווייל אפשר בכל זאת האט דער עם הארץ יא אראפגענומען מעשרות, אבל בחבר, אבער טאמער דער בעל התאנים איז א חבר א תלמיד חכם, אוכל ואינו צריך לעשר, דברי רבי, זאגט רבי, קען דער מענטש גיין און עסן תאנים וויפיל ער וויל, ער קען זיך סומך זיין אז דער בעל התאנים האט אוודאי אראפגענומען מעשרות פון דעם, ער וויל נישט אז דער קלויבער זאל עובר זיין אויף טבל אויף לפני עיוור לא תתן מכשול, און ממילא קענסט דיך סומך זיין אז ער האט עס אוודאי געטון. ר' שמעון בן גמליאל אומר, ר' שמעון גמליאל וואס איז בעצם רבי'ס טאטע, זאגט. ניין, במה דברים אמורים בעם הארץ, וואס טייטש אין הכי נמי בעם הארץ בין איך מסכים, דארף מען עס מעשר'ן מתורת דמאי, אבל בחבר, אבער טאמער דער בעל התאנים, דער בעל הבוים, איז א תלמיד חכם, אינו אוכל עד שיעשר, איז פארקערט, טאר ער נישט עסן נאר ער מוז מעשר'ן מתורת ודאי, פארוואס? לפי שלא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, ווייל ס'דאך דא א דין האט מען שוין געזען אז פירות וואס מ'נעמט אראפ פון דעם תרומות ומעשרות נעמט מען אראפ מן המוקף ווען זיי זענען אלע אויף איין פלאץ, און במילא, זאגט רבי שמעון בן גמליאל, איז נישט דא קיין הוה אמינא דא אז דער חבר דער תלמיד חכם איז ביזדערווייל אינדערהיים געגאנגען און אראפגענומען מעשרות אויף די בוים, ער גייט עס נישט טון, דאס איז שלא מן המוקף, און במילא קענסטו זיין זיכער אז די פירות וואס דו קלויבסט יעצט איז נישט געמעשרט, און במילא דארפסטו אראפנעמען מעשר מתורת ודאי. אמר רבי, זאגט יעצט רבי נראין דברי מדברי אבא, מיינע ווערטער זענען מער מסתבר ווי מיין טאטע רבי שמעון גמליאל'ס ווערטער, פארוואס? ווייל מוטב שיחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, ולא יאכילו לעם הארץ טבלים, ענדערש זאל א תלמיד חכם זיין חשוד און אראפנעמען מעשרות שלא מן המוקף, ווי איידער אן עם הארץ זאל נכשל ווערן אין עסן טבל, און במילא אפילו עס איז טאקע נישט אזא געשמאקע זאך, און ס'איז נישט אזא לכתחילה'דיגע זאך, אראפצונעמען מעשרות שלא מן המוקף, אבער אוודאי עט עס דער תלמיד חכם טוהן, און במילא אז גייט יעצט אן עם הארץ און קלויבט פון די בוים ברשות דעם תלמיד חכם, איז זעכער דער תלמיד חכם האט אים אינזינען געהאט, ס'איז זעכער ער האט אראפגענומען פון די מעשרות און דער עם הארץ קען עס יעצט עסן אפילו אן מעשר'ן. יעצט אונז מיר זעהן די גמרא דן זיין אז ביז יעצט דאס וואס מ'האט יעצט געזעהן אז במה דברים אמורים, בעם הארץ, אבל בחבר, אלעס רעדט מען פון די בעל הבוים, מען רעדט נישט פון די קלויבער, וואס רעדט זיך דא מיטן קלויבער, די קלויבער איז א תלמיד חכם, די קלויבער איז אן עם הארץ, וואס גייט דא פאר, און מ'עט זען די גמרא עט באלד סדר מאכן, אבער על כל פנים זאגט די גמרא, עד כאן לא פליגי, זאגט רב ששת די גאנצע מחלוקת דא צווישן רבי'ן און זיין טאטן רבי שמעון בן גמליאל איז נאר א מחלוקת אלא דמר סבר נחשדו און מר סבר לא נחשדו, ס'איז סך הכל א מחלוקת צו דער תלמיד חכם עט מעשר'ן שלא מן המוקף צו עט נישט מעשר'ן שלא מן המוקף, אבער לאמיר זאגן אז ס'איז נישט דא אזא פראבלעם, לאמיר זאגן ס'איז נישט דא קיין פראבלעם צו מעשר'ן שלא מן המוקף, ס'איז נישט קיין שום פראבלעם אראפנעמען מעשר אינדערהיים אויף זאכן וואס זענען אין פעלד, דעמאלטס איז כולי עלמא איז יעדער מודה אז חזקה שליח עושה שליחותו, אז אוודאי האט דער שליח געטון ווי ס'דארף צו זיין, און ער האט יא אראפגענומען די מעשר'ס דא, און ממילא דער קלויבער קען עסן. און במילא זאגט רב ששת איז א ראיה אז אפילו ביי דאורייתא'ס זאגט מען חזקה שליח עושה שליחותו און מען קען זיך סומך זיין אויף דעם. זאגט די גמרא ורב נחמן, וואס ענטפערט ר' נחמן? זאגט ר' נחמן התם כדר' חנינא חוזאה דאמר ר' חנינא חוזאה חזקה הוא על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו, יא, דארט איז דא א אנדערע חזקה, וואס טייטש דארט די סיבה וואס מען קען זיך סומך זיין אז דער תלמיד חכם האט אוודאי אראפגענומען מעשר האט נישט צוטון מיט די געהעריגע חזקה פון שליח עושה שליחיתו, ווייל אוודאי ביי דאורייתא'ס איז דאס נישט דא, נאר ביי א תלמיד חכם איז דא א חזקה אז ער גייט נישט לאזן טבל'דיגע זאכן ארויס פון זיין רשות, און ווי רש"י איז מסביר, ווייל טאמער דער תלמיד חכם לאט ארויס עפעס טבל'דיג, ער פארקויפט עפעס טבל'דיג, ער געבט עפעס טבל'דיג פאר אן עם הארץ, איז ער דאך עובר אויף ולפני עיוור לא תתן מכשול, א תלמיד חכם העט דאס נישט טון, דאס איז אינגאנצן אנדערש פון די חזקה פון שליח עושה שליחותו, ווען א שליח טוט א שליחות פאר א צווייטן איד, וואס העט געשען טאמער דער שליח העט נישט אויספירן די שליחות ווי ס'דארף צו זיין, ווער העט עובר זיין די עבירה? נישט די שליח, די צווייטע איד, און ממילא זאגט ר' נחמן די חזקה איז נישט דא, פארוואס ווייל ס'ברענט אים נישט, ס'ברענט אים נישט אז דער משלח זאל נישט עובר זיין עבירה, אבער דא, דער בעל התאנים, טאמער ער וועט נישט גיין אראפ נעמען מעשר, וועט ער אליין עובר זיין אויף ולפני עיוור, און ממילא דא זאגט ר' נחמן איז אנדערש. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט יעצט דן זיין ווער איז דער קלויבער, זאגט די גמרא אמר מר, במה דברים אמורים, בעם הארץ, אבל בחבר, אוכל ואין צריך לעשר דברי רבי, זאגט רבי, אז דער דין אז מען דארף איבערמעשר'ן דאס איז נאר ווען דער בעל התאנים איז אן עם הארץ, אבער טאמער ס'איז א תלמיד חכם דארף מען נישט. זאגט אונז די גמרא, האי עם הארץ דקאמר ליה למאן, צו וועם רעדט מען דא, ווער איז דער קלויבער? אילימא דקאמר לעם הארץ חבריה, עסט מיר וועלן זאגן אז דא רעדט זיך ביי א ציור וואס אן עם הארץ רעדט צו א צווייטן עם הארץ, און די עם הארץ זאגט פארן צווייטן עם הארץ, גיי קלויב תאנים, און אויף דעם זאגט מען אז די צווייטע עם הארץ דארף מעשר'ן די תאנים אלץ דמאי, זאגט די גמרא מעשרן דמאי, מי ציית, די צווייטע עם הארץ עט עפעס פאלגן? אוודאי די צווייטע עם הארץ איז זיך סומך אויף די ערשטע עם הארץ אז אוודאי די ערשטע עם הארץ האט יא געמעשרט, און ממילא נישט דא וועם צו רעדן בכלל, טאמער דער קלויבער איז דא אן עם הארץ, קען מען אים נישט מחייב זיין צו מעשר'ן אלץ דמאי ווייל ער איז דאך אויך א עם הארץ, אלא נאר מוז מען זאגן ביי עם הארץ דקאמר ליה לחבר, ווען א עם הארץ זאגט פאר א תלמיד חכם, גיי קלויב תאנים פון מיין תאנה בוים, דער קלויבער איז א תלמיד חכם, דעמאלטס דער קלויבער דער תלמיד חכם דארף שוקל זיין צו מען קען זיך סומך זיין אויף די עם הארץ אז יענער האט שוין געמעשר'ט און ער וויל נישט עובר זיין אויף לפני עיוור צו נישט, און ממילא דארף דער תלמיד חכם אראפ נעמען מעשרות מתורת דמאי מתורת ספק, אבער על כל פנים פרעגט די גמרא טאמער מען רעדט דא פון א קלויבער א תלמיד חכם, אימא סיפא, זיי מיר מסביר די סוף פון די ברייתא, שטייט דארט רבי זאגט פאר רבן שמעון בן גמליאל נראין דברי מדברי אבא פארוואס ווייל מוטב שיחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, ענדערש זאל א תלמיד חכם אראפ נעמען מעשרות אינדערהיים אויף זאכן אין פעלד, ואל יאכילו לעמי הארץ טבלים, ווי איידער מכשיל זיין עם הארץ עסן טבל, עם הארץ מאי בעי התם, מען רעדט דאך דא פון א קלויבער א תלמיד חכם, ווי האט רבי פלוצלינג דא אריינגעמישט אן עם הארץ? דער תלמיד חכם וואס שטייט אינדערהיים און גייט דא אראפנעמען מעשרות טוט עס פארוואס ווייל ער וויל נישט מכשיל זיין וועם? אן עם הארץ! כ'האב געמיינט מען רעדט פון א קלויבער א תלמיד חכם, אמר רבינא במילא ענטפערט רבינא, רישא בעם הארץ שאמר לחבר, סיפא שאמר לעם הארץ, וחבר אחר שומעו, וואס טייטש אזוי, די רישא פון די ברייתא רעדט זיך ביי אן עם הארץ וואס די עם הארץ זאגט פאר א תלמיד חכם גיי קלויב פון מיין תאנים, און במילא דער תלמיד חכם וואס קלויבט דא תאנים, ער האט דא א פראבלעם, צו מען קען זיך סומך זיין אז די עם הארץ האט אראפגענומען מעשרות צו נישט, פון איין זייט קען מען זאגן אז יא, פון די צווייטע זייט קען מען זאגן אז נישט ולפני עיוור לא תתן מכשול ס'גייט אין יענעם נישט אן, און פארדעם זאגט די ברייתא אז דער תלמיד חכם דארף אראפנעמען מעשרות, מתורת ספק, יעצט ס'קען נישט זיין אז דער קלויבער דא איז אן עם הארץ, ווייל עם הארץ פאלגט סיי ווי סיי נישט, יעצט וואס טוט זיך מיטן סיפא, די סיפא רעדט זיך ווען א תלמיד חכם זאגט פאר אן עם הארץ גיי קלויב פירות, יעצט טאמער דער תלמיד חכם וואלט געזאגט פאר א צווייטער תלמיד חכם גיי קלויב פירות, איז זענען די מפרשים מסביר איז גאנץ קלאר אז דער צווייטער תלמיד חכם דארף גיין אראפ נעמען מעשרות, פארוואס? ווייל ער איז א תלמיד חכם, און ממילא אז דו ביסט א תלמיד חכם, קענסטו זיין זעכער אז דער ערשטער איד, דער ערשטער תלמיד חכם, דער בעל התאנים האט געוואוסט אז דו ביסט א תלמיד חכם, ער האט געוואוסט דו ווייסט וויאזוי מען נעמט אראפ מעשרות, ער איז זיך זעכער סומך געווען אז דו וועסט עס טון, און ער האט גארנישט געטון. נאר וואס דא רעדט זיך אז דער תלמיד חכם האט עס געזאגט פאר אן עם הארץ, און ס'איז געשטאנען דא א צווייטער תלמיד חכם דערביי, ער איז געשטאנען דערלעבן, און ממילא אויף די צווייטע תלמיד חכם איז מען דא דן, אויף די עם הארץ וואס דער תלמיד חכם האט גערעדט צו אים, אויף אים רעדט מען בכלל נישט, ער פאלגט נישט, ער טוט נישט, ער איז א עמארעץ, מען קען נישט רעדן מיט אים. מען רעדט דא וועגן דער צווייטער תלמיד חכם. דא זאגט די גמרא איז א מחלוקת, רבי סבר, רבי האלט, אותו חבר אוכל, ואינו צריך לעשר, דער צווייטער תלמיד חכם קען עסן רואיגערהייט, ער דארף נישט אראפנעמען מעשרות, פארוואס? דודאי עישורי מעשר ההוא חבר קמא עילויה, ווייל ס'איז גאנץ זעכער אז ווען דער ערשטער תלמיד חכם האט געזאגט פארן עמארעץ גיי קלויב, האט ער געוואוסט דער איד איז א עמארעץ, ער האט זיך נישט סומך געווען אז דער עם הארץ וועט גיין מעשר'ן, ער האט נישט געוואלט עובר זיין אויף לפני עוור, אוודאי האט ער אראפגענומען מעשרות, און במילא קען דער צווייטער תלמיד חכם אויך עסן דא, ווייל ס'איז זיכער גע'מעשר'ט, ור' שמעון בן גמליאל אומר, ר' שמעון בן גמליאל זאגט ניין, לא יאכל עד שיעשר, דער צווייטער תלמיד חכם דארף נאכאמאל אראפנעמען מעשרות, דער עם הארץ צו אים רעדט מען נישט, מען רעדט פון די צווייטע תלמיד חכם, פארוואס? לפי שלא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, פארוואס? ווייל דער ערשטער תלמיד חכם גייט אים גארנישט אן, ער גייט נישט אראפ נעמען מעשר שלא מן המוקף, און ממילא אז ער גייט נישט אראפ נעמען מעשר שלא מן המוקף, איז עס זיכער נישט גע'מעשר'ט, דארף דער צווייטער תלמיד חכם מעשר'ן. ואמר ליה רבי, און אויף דעם זאגט רבי צום טאטן, מוטב שיחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, ואל יאכילו עם הארץ טבלים. ענדערש עובר זיין אויף שלא מן המוקף, ווי איידער מכשיל זיין עם הארץ מיט טבל, און במילא, פאר דעם קען מען זיך יא סומך זיין אז דער ערשטער תלמיד חכם האט גע'מעשר'ט. זאגט די גמרא במאי קמיפלגי, וואס איז די יסוד פון די מחלוקת פון רבי ור' שמעון גמליאל? איז א רבי סבר ניחא ליה לחבר דלעביד הוא איסורא קלילא, ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה, רבי האלט אז ענדערש וועט א מענטש עובר זיין אויף א לייכטע איסור אויף תורם זיין שלא מן המוקף, ווי איידער אן עם הארץ זאל עובר זיין אויף א הארבע איסור פון טבל אויף א דאורייתא'דיגע איסור, און במילא זאגט רבי, יענער וועט אוודאי עובר זיין אויף שלא מן המוקף, און במילא איז עס זיכער גע'מעשר'ט. ור' שמעון גמליאל סבר ניין, ניחא ליה לחבר דליעבד עם הארץ איסורא רבה, א תלמיד חכם גייט אים נישט אן ענדערש זאל אן עם הארץ עובר זיין אויף א הארבע איסור, ואיהו אפילו איסורא קלילא לא ליעבד, און ער אליין זאל נישט עובר זיין אפילו אויף א לייכטע איסור, אפילו אויף די לייכטע איסור פון תורם זיין שלא מן המוקף, און ממילא איז עס זיכער נישט גע'מעשר'ט, אזוי ווי ר' שמעון גמליאל האלט כשיטתי'. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, נתנו באילן למעלה מעשרה טפחים, טאמער איינער לייגט דער עירובי תחומין אויף א בוים העכער צען טפחים, אין עירובו עירוב, איז דער עירוב נישט קיין גוטע עירובי תחומין, פארוואס? ווייל היות וואס ס'ליגט אויף א בוים העכער פון צען טפחים, פשט ס'ליגט אין א רשות היחיד, און ווי מ'עט זען אין די גמרא דער בוים איז אין א רשות הרבים, די גמרא וועט דן זיין אין דעם, אבער למעשה וועט די גמרא זאגן דער בוים איז אין א רשות הרבים, און ממילא ווי איז דער מענטש קונה שביתה אין א רשות הרבים, און ממילא עס קומט יעצט שבת, און ער וויל גיין נעמען די עירובי תחומין, ער וויל גיין נעמען די ברויט וואס ליגט אויפן בוים, קען ער דאך עס נישט נעמען, פארוואס? ווייל ס'איז אין א רשות היחיד און ער שטייט אין א רשות הרבים, איז טאמער דער בעל העירוב קען נישט צוקומען צו זיין עירוב, איז די דין אז די עירוב איז נישט קיין עירוב, און פארדעם זאגט די משנה די עירוב איז נישט קיין עירוב, למטה מעשרה טפחים, טאמער ס'איז נידעריגער פון צען טפחים, ס'ליגט טאקע אויף א בוים, אבער אונטער צען טפחים עירובו עירוב, איז די עירוב יא א גוטע עירוב נתנו בבור אפילו עמוק מאה אמה עירובו עירוב טאמער מ'לייגט אריין די עירובי תחומין אין א בור אפילו אין א רשות הרבים וועט מען זעהן די גמרא וועט מסביר זיין פארוואס אבער די עירוב הייסט א גוטע עירוב זאגט די הייליגע גמרא יתיב רב חייא בר אבא ורב אסי ורבא בר נתן ויתיב רב נחמן גבייהו רב נחמן איז געזעצן דארט פאר זיי ויתבי וקאמרי האבן זיי געזאגט אזוי האי אילן דקאי היכא ווי איז דער בוים וואס די משנה רעדט דא פון דעם בוים אילימא דקאי ברשות היחיד טאמער די גאנצע בוים איז אין רשות היחיד איז מה לי למעלה מה לי למטה רשות היחיד עולה עד לרקיע וואס א נפקא מינה צו מען לייגט די עירוב אויף די בוים גאר הויעך העכער צען טפחים צו נידעריגער פון צען טפחים די גאנצע בוים איז אין א רשות היחיד און במילא די בעל העירוב וועט קומען דא שבת אוודאי וועט ער קענען אראפ נעמען די ברויט נישט קיין חילוק ווי ס'ליגט ואלא נאר מוז מען זאגן דקאי ברשות הרבים אז וואס אז די בוים איז אין א רשות הרבים און די מענטש לייגט זיין עירוב למעלה מעשרה אויפן בוים זאגט די גמרא דמתכוון לשבות היכא? ווי וויל ער קונה שביתה זיין? אילימא דנתכוון לשבות למעלה? טאמער ער וויל קונה שביתה זיין אויכעט אויפן בוים, איז הוא ועירובו במקום אחד הוא, דעמאלטס פשט ער איז קונה שביתה אין א רשות היחיד, די עירוב איז אין א רשות היחיד, שוין ווייטער נישט קיין פראבלעם, אלא נאר מוז מען זאגן נתכוון לשבות למטה, אז ס'רעדט זיך אז דער בוים איז אין א רשות הרבים, דער מענטש וויל קונה שביתה זיין אונטן אינעם רשות הרבים, און די עירוב לייגט ער ארויף העכער צען טפחים אויפן בוים, דארט איז א רשות היחיד, און ממילא טוט נישט קענען צוקומען דערצו, פארדעם איז די עירוב נישט קיין עירוב. פרעגט אבער די גמרא, והא קא משתמש באילן, וואס איז א נפקא מינה צו ס'איז העכער צען טפחים אונטער צען טפחים, סתם אזוי קען ער נישט צוקומען צום עירוב, ווייל מ'טאר זיך נישט באנוצן מיט א בוים, אז מ'באנוצט זיך מיט א בוים איז דא א דרבנן'דיגע איסור, און ממילא אפילו אונטער צען טפחים איז אויך דא א פראבלעם וואלט די עירוב נישט געדארפט זיין א עירוב. ענטפערט די גמרא, לעולם דקאי ברשות הרבים ונתכוון לשבות למטה, אזוי ווי מ'האט פריערט געזעהן, אויף וואס דען? דאס גייט ווי רבי דאמר כל דבר שהוא משום שבות, לא גזרו עליו בין השמשות. רבי האלט אז יעדער דרבנן'דיגע איסור איז בין השמשות נישט דא די איסור, און במילא, נישט צורירן א בוים, זיך נישט באנוצן מיט א בוים איז א דרבנן'דיגע איסור, וואס בין השמשות איז דאס נישט חל, און ממילא ווען איז די עירוב קונה שביתה? בין השמשות. בין השמשות טאמער די איד וואלט דארט געווען, איז טאמער דער ברויט איז למטה מעשרה, וועט ער אוודאי עס קענען נעמען, ווייל וואס איז די פראבלעם זיך באנוצן מיט א בוים, באנוצן מיט א בוים איז נאר א דרבנן, און בין השמשות איז דאס נישט קיין פראבלעם, מה שאין כן טאמער עס איז למעלה מעשרה, דא שפילסטו שוין מיט דאורייתא'ס, ווייל די ברויט איז אין א רשות היחיד, דו שטייסט אין א רשות הרבים, דאס אוודאי בין השמשות טאר מען אויך נישט טון, און פארדעם זאגט די משנה דא א חילוק, צו ס'איז למעלה מעשרה צו ס'איז למטה מעשרה. זאגט די גמרא, אמר להו ר' נחמן, האט ר' נחמן זיי געזאגט פאר די אלע אמוראים דארט, ישר, ס'טייטש האטס גוט מ, עטס האטס גוט מפרש געווען, וכן אמר שמואל, שמואל האט אזוי אויך מפרש געווען די משנה. אמרי ליה האבן די תלמידים דארט געפרעגט פאר ר' נחמן, פתריתו בה כולי האי? וואס טייטש, האסט אזוי גוט מפרש געווען די משנה, האסט דיך גוט מדייק געווען, האסט דיך גוט מעמיק געווען פאר דו האסט געזאגט אז אזוי איז פשט אין די משנה? זאגט די גמרא, די גמרא האקט גראד אריין, איך פארשטיי נישט, אינהו נמי הכי קא פתרי בה, זיי האבן דאך געזאגט די פשט, ער האט סך הכל צוגעשאקלט מיטן קאפ, וואס טייטש זיי פרעגן אים אז האסט אזוי מדייק געווען? אלא נאר הכי קאמרי ליה, קבעיתו ליה בגמרא, זיי האבן אים געפרעגט צו אזוי איז טאקע פשט אין גמרא, גמרא, דאס איז געווען וויאזוי מ'האט מפרש געווען די משניות, מ'האט עס איבערגעגעבן לדורות דור דור וויאזוי צו מפרש זיין די משניות, מיינט נישט אונזער גמרא, אבער די תלמידים דארט האבן געפרעגט פון ר' נחמן, צו דאס איז טאקע אמת פשט אין משנה וואס מ'קען אזוי איבערגעבן פון איין דור צום צווייטן, אמר להו, האט ר' נחמן אויף דעם געענטפערט, אין, יא, דאס איז אוודאי פשט אין די משנה. זאגט די גמרא אתמר נמי, מיר האבן אזוי אויך געלערנט, אמר רב נחמן אמר שמואל, הכא באילן העומד ברשות הרבים עסקינן, ס'רעדט זיך א בוים וואס איז אין א רשות הרבים, גבוה עשרה ורחב ארבעה, ס'הויעך צען טפחים, ס'ברייט פיר טפחים, און ממילא אויבן איז א רשות היחיד, ונתכוון לשבות למטה און דער מענטש האט געוואלט קונה שביתה זיין אונטן אין רשות הרבים, ורבי, און די משנה גייט טאקע שיטת רבי דאמר, כל דבר שהוא משום שבות, לא גזרו עליו בין השמשות, אז אויף דרבנן האט עס נישט געהאט קיין פראבלעם בין השמשות, און ממילא למטה מעשרה איז נישט קיין פראבלעם, אבער למעלה מעשרה איז א פראבלעם, און פאר דעם איז די עירוב נישט קיין עירוב. זאגט די גמרא אמר רבא, האט רבא געזאגט, לא שנו, די דין פון די משנה, אז טאמער מען לייגט די עירוב העכער צען טפחים, איז די עירוב נישט קיין גוטע עירוב פארוואס ווייל דער מענטש האט קונה שביתה געווען אין רשות הרבים, און די עירוב איז אין א רשות היחיד, ס'איז צוויי אנדערע רשויות ער קען נישט צוקומען דערצו ובמילא די עירוב איז נישט קיין עירוב, זאגט רבא דאס איז נאר געזאגט געווארן אלא באילן העומד חוץ לעיבורה של עיר, דאס איז נאר טאמער דער בוים איז אינדרויסן פונעם עיבור פון שטאט, וואס טייטש אז דער בוים איז אוועקגערוקט מער ווי זיבעציג אמות פון שטאט, אבל אבער זאגט רבא, אילן העומד בתוך עיבורה של עיר, טאמער דער בוים איז אין די זיבעציג אמות פון שטאט, וואס די זיבעציג אמות ארום די שטאט לענין עירוב תחומין הייסט א חלק פון די שטאט, און דא רעדט זיך למשל א מענטש וויל גיין, פון איין שטאט צום צווייטן שטאט, וואס די צווייטע שטאט איז אין די תחום פונעם ערשטן שטאט, ובמילא צו גיין צום צווייטן שטאט איז נישט קיין פראבלעם ווייל ס'איז אינעם תחום פונעם צווייטן שטאט, גיין ווייטער נאך צוויי טויזנט אמות דאס איז א פראבלעם, איז לייגט ער די עירוב אינעם עיבור פונעם צווייטן שטאט אין די זיבעציג אמות, טייטש דער בוים איז אין די זיבעציג אמות אינעם צווייטן שטאט, דארט זאגט רבא אז אפילו למעלה מעשרה הרי זה עירוב, דארט אפילו ס'זאל זיין העכער צען טפחים אויפן בוים איז די עירוב נאך אלץ א גוטע עירוב, פארוואס? ווייל דמתא כמאן דמליא דמי, ווייל מען קוקט אן די גאנצע שטאט און אויך די עיבור פון די שטאט כאילו עס איז אנגעפילט מיט זאמד, וואס טייטש היות וואס די שטאט איז דאך ארומגענומען מיט מחיצות, ובמילא קוקט מען אן די גאנצע זאך כאילו עס איז פיל, כאילו עס איז אנגעפילט מיט זאמד ביז אויבן, און די זעלבע זאך מען קוקט אן די שטח פונעם עיבור אויך כאילו עס איז פיל, און במילא וואס טוט מען אויף דא איז כאילו דער מענטש שטייט, אויף די זאמד, אויף די ערד, ער שטייט אויך העכער צען טפחים, ובמילא איז ער קונה שביתה אין א רשות היחיד לעבן דעם ברויט, איז פשט ביידע זענען אין די זעלבע רשות, און פארדעם איז די עירוב א גוטע עירוב. יעצט אוודאי, אליבא דאמת איז עס נישט פיל מיט ערד, און אליבא דאמת שטייט דער מענטש אין א רשות הרבים, און אליבא דאמת שבת טאמער עט ער אראפנעמען די ברויט פונעם בוים עט ער עובר זיין אויף א איסור דאורייתא, ווייל דו שטייסט אין א רשות הרבים און דו נעמסט אראפ פון א רשות היחיד, אבער לגבי די דיני עירובי תחומין, וואס דארט איז דא א פראבלעם ווען ס'איז אין צוויי רשויות, ווען א עירוב איז אין א רשות היחיד און א מענטש איז אין א רשות הרבים, דו טארסט נישט קונה שביתה זיין אין א פלאץ וואס דו קענסט נישט צוקומען פון דארט צו דיין ברויט, דא קוק איך אן לגבי דעם דין כאילו דו האסט קונה שביתה געווען אין א רשות היחיד, ובמילא לגבי די דין איז כאילו דו ביסט אין די זעלבע רשות פון דיין ברויט, ובמילא אפילו די ברויט איז העכער צען טפחים, זאגט רבא, איז די עירוב א גוטע עירוב. זאגט די גמרא יעצט, אי הכי, אויב אזוי, חוץ לעיבורה של עיר נמי, פארוואס דארף עס זיין אינעם עיבור פון שטאט? כיוון דאמר רבא, נאכדעם וואס רבא האט געזאגט, הנותן עירובו יש לו ארבע אמות, הוה ליה רשות היחיד, ורשות היחיד עולה עד רקיע. רבא זאגט, עמיר זען, אז אויף דעם וואס שטייט אין די משנה, מען וועט זען אין די משנה זאגן דף ל"ה, אז טאמער די עירוב האט זיך אוועקגעקוילערט פון די פלאץ וואו מען האט עס געלייגט, און ס'האט זיך ארויס געקוילערט אינדרויסן פון תחום, איז די עירוב נישט קיין גוטע עירוב, פארוואס? ווייל דער מענטש קען דאך נישט אנקומען אהין, דאס איז דאך אינדרויסן פון תחום, זאגט דארט רבא, אז טאמער דער מענטש האט געלייגט די עירוב ממש ממש פארן תחום, און ס'האט זיך ארויס געקוילערט פון תחום, אבער ס'איז נאך אין די פיר אמות פון ווי מ'האט עס געלייגט ארגינעל, זאגט רבא, דעמאלטס איז פשט אז היות וואו האט ער קונה שביתה געווען? דארט ווי די ברויט איז געלעגן ארגינעל, ארום און ארום האט ער ד' אמות, אזוי זאגט רבא, איך קוק עס אן כאילו ס'איז א רשות היחיד, און במילא אז ס'איז נאך אין די ד' אמות פון די ארגינעלע פלאץ, איז די עירוב נאך אלץ א גוטע עירוב. קומט אויס אויב אזוי, אז רבא האלט אויך, אז דער פלאץ ווי דער מענטש איז קונה שביתה, איז א כאילו'דיגע רשות היחיד, און במילא אז ס'איז א כאילו'דיגע רשות היחיד, איז אפילו אז דער בוים איז אינדרויסן פונעם עיבור פון שטאט, און אפילו דער ברויט איז העכער צען טפחים, ס'איז אין א רשות היחיד, זאל איך אויך אנקוקן כאילו די גאנצע געגנט איז א רשות היחיד, עד רקיע די גאנצע געגנט דארט, און במילא שוין ווייטער דער מענטש ווי ער איז קונה שביתה און די ברויט איז ביידע אין א רשות היחיד, און במילא ווייטער זאל די עירוב זיין א גוטע עירוב. און אוודאי נאכאמאל, אליבא דאמת, איז אונטן פונעם בוים איז א רשות הרבים, אויפן בוים איז א רשות היחיד, טאמער ער עט'ס אראפנעמען עט ער עובר זיין, אבער מען רעדט דא לגבי ווי ער איז קונה שביתה לגבי די דין עירובי תחומין, איך קוק עס אן כאילו ער האט קונה שביתה געווען אין א רשות היחיד צוזאמען מיטן ברויט, און מילא סתם אזוי איז עס נישט קיין פראבלעם, און ממילא זאגט טאקע די גמרא ביסט גערעכט, מען קען טאקע נישט אזוי איינזעצן די משנה, ווייל אוודאי טאמער א מענטש עט לייגן זיין עירוב אויף א בוים העכער צען טפחים איז נישט קיין שום פראבלעם, ווייל די געגנט הייסט דארט ווי א רשות היחיד, און ממילא איז כאילו ער מיט די עירוב איז ביידע אין איין רשות, איז דאס איז נישט קיין פראבלעם, נאר אונזער משנה רעדט זיך ביי א ספעציעלע ציור, זאגט די גמרא אמר רב יצחק בריה דרב משרשיא, הכא באילן הנוטה חוץ לארבע אמות עסקינן, דא רעדט זיך ביי א בוים וואס א צווייגל פונעם בוים שטעקט זיך ארויס פונעם בוים און ס'גייט ארויס פיר אמות פון די ווארצל פונעם בוים וואס טייטש די בוים וואקסט ביי א געוויסע פלאץ און די צווייגל פארט לאנג לאנג לאנג ארויס ווייט פון ווי די בוים האט געוואקסן פיר אמות יעצט אויף דעם צווייגל לייגט מען די ברויט ונתכוון לשבות בעיקרו אבער דער מענטש ווי וויל ער קונה שביתה זיין נישט ביים צווייגל נאר ביים שורש פונעם בוים דא עט זיך ווענדן ווי איז די ברויט פארוואס ווייל דער פשעטל וואס מ'האט פריערט געזאגט אז די ד' אמות ארום א מענטש אלעס הייסט א רשות היחיד, אזוי ווי רבא האט געזאגט, און ממילא איז עולה עד רקיע, יעדער איז אין די זעלבע רשות, דאס איז טאקע ווען דער ברויט איז אין זיין ד' אמות. אבער טאמער דער ברויט איז אויף א צווייגל, וואס דער צווייגל איז אוועקגערוקט פונעם ד' אמות, איז שוין נישט דא דער פשעטל, שוין נישט דא דער תורה, און ממילא, דער מענטש איז קונה שביתה אין א רשות הרבים, דער צווייגל איז ווייט אוועק, דער צווייגל איז נישט אין זיין רשות, און ממילא קוק איך עס שוין ווי אלעס איז אין זיין רשות, און ממילא איז אוודאי דער עירוב נישט קיין עירוב. אבער דאס איז נאר ווען די צווייגל איז העכער צען טפחים, ווייל ווען די צווייגל איז העכער צען טפחים, איז פשט אז די צווייגל איז א רשות היחיד, און אז די צווייגל איז א רשות היחיד, און דער מענטש איז אין א רשות הרבים, קען ער נישט טראגן דעם ברויט צו זיך שבת, און ממילא איז די עירוב נישט קיין עירוב. אבער טאמער די צווייגל איז אונטער צען טפחים, האט די צווייגל א דין פון א כרמלית, און ממילא קען בעצם דער מענטש גיין און נעמען די ברויט פונעם צווייגל, וואס נעמען א זאך פון א כרמלית עס אריינלייגן אין רשות הרבים, איז א דרבנן'דיגער פראבלעם, און בין השמשות האט מען דאך געזען, איז דאך נישטא קיין גזירת שבות ממילא דאס איז נישט קיין פראבלעם דא, און די זעלבע זאך ער קען יעצט נעמען די ברויט און עס טראגן צו זיך צו די פלאץ ווי ער האט קונה שביתה געווען וואס איז ד' אמות אוועק, ער קען עס טראגן ווייניגער פון ד' אמות וואס דאס איז אויך נאר א דרבנן'דיגער פראבלעם, און פאר דעם העלפט די עירוב ווען ס'איז למטה מעשרה. זאגט אבער די גמרא מאי למעלה מאי למטה, ווי פאסט דא א לשון למעלה למטה, למעלה למטה מיינט, ווי רש"י איז מסביר, אז טאמער ס'רעדט זיך טאקע פון א בוים, איז קען מען לייגן די ברויט הויעך אויפן בוים, אדער מ'קען לייגן די ברויט נידעריגער אויפן בוים, דאס איז למעלה למטה, אבער דא רעדט זיך דאך פון א צווייגל, און דער צווייגל שטעקט זיך ארויס פון בוים, אדער אונטער צען טפחים, אדער העכער צען טפחים, און במילא די שאלה איז ווי איז דער צווייגל, דא פאסט נישט א לשון למעלה למטה, דא פאסט א לשון גבוה נמוך, ווענדט זיך ווי די צווייגל איז, א הויעכע צווייגל איז דין אזוי, א נידעריגע צווייגל איז די דין אזוי, ווייל מ'רעדט פון א צווייגל, ס'רעדט זיך נישט פון איין צווייגל, ס'רעדט פון צוויי צווייגלעך, א הויכע צווייגל מיט א נידעריגע צווייגל, און די לשון למעלה למטה שטימט נישט, זאגט די גמרא דהדר זקיף, ניין, אז ס'רעדט זיך פון אזא צווייגל וואס דרייט זיך איין, ס'טייטש אנפאנג צווייגל איז אונטער צען טפחים, שפעטער דרייט זיך איין די צווייגל ס'פארט ארויף צו וועגס, ס'איז שיף, און די אויבערשטע חלק פון צווייגל איז העכער צען טפחים, און דא פאסט א לשון אויף די צווייגל קען זיין למעלה למטה. מען קען לייגן די ברויט אויף דעם שפיץ צווייגל העכער צען טפחים, אדער די אונטערשטע חלק פון צווייגל אונטער צען טפחים, און במילא פאסט שוין דער לשון, און דא וועט זיין א נפקא מינה, צו ער לייגט עס למעלה העכער צען טפחים, וואס דעמאלטס איז עס א רשות היחיד, און נישט דא קיין אופן בין השמשות וויאזוי דער מענטש קען ברענגען די ברויט צו זיך, פארוואס? ווייל ס'איז נישט אין זיין ד' אמות, ס'הייסט שוין נישט ער האט קונה שביתה געווען אין די זעלבע רשות פונעם ברויט, און במילא די עירוב נישט קיין עירוב, אבער טאמער ס'איז למטה מעשרה, וואס ער קען עס ברענגען צו זיך, הייסט די עירוב א גוטע עירוב. זאגט אבער די גמרא, והא אי בעי מייתי לה דרך עליו, ס'טייטש אפילו ווען ס'איז העכער פון צען טפחים, איז יא דא אן אופן וואס דער מענטש קען ברענגען די עירוב, די ברויט צו זיך. וויאזוי? טאמער ער נעמט די ברויט, וואס די ברויט איז טאקע אין רשות היחיד, און ער טראגט עס העכער די בוים, אויפן בוים, ער נעמט עס נישט אראפ פון בוים, ער טראגט עס אזוי אראפ און אראפ דעם צווייגל, העכער די כרמלית, העכער די חלק פונעם צווייגל וואס איז אונטער צען טפחים, און אזוי טראגט ער עס אויפן בוים, און ער לייגט עס העכער זיין קאפ, ס'טייטש אוודאי טאר ער נישט אראפ נעמען די ברויט און לייגן ממש לעבן זיך, ווייל דעמאלטס טראגט ער עס פון א רשות יחיד צו א רשות הרבים, דאס איז ממש א דאורייתא אוודאי נישט דא קיין היתר, אבער נעמען די ברויט און עס אריינטראגן אזוי דורך א כרמלית און עס לייגן העכער זיין קאפ אינעם רשות היחיד, וואס קיין דאורייתא איז ער דא נישט עובר, ווייל טראגן א זאך פון איין רשות יחיד צו א צווייטע רשות יחיד דורך א כרמלית איז נישט קיין דאורייתא'דיגע איסור ס'נאר דרבנן במילא בין השמשות איז דאס נישט קיין פראבלעם, און די זעלבע זאך יעצט אז ס'ליגט העכער זיין קאפ איז פשט אז ס'איז שוין אין זיין כאילו'דיגע רשות היחיד, ווייל אזוי ווי מ'האט פריערט געזען רבא זאגט א מענטש האט כאילו א רשות היחיד וואס פארט אראפ פון אונטן ביז אויבן און במילא איז שוין כאילו אין זיין רשות, און במילא איז ווייטער דא א פאטענט אפילו ווען ס'איז למעלה מעשרה וויאזוי מ'קען ברענגען די עירוב צו זיך, איז פארוואס זאגט די משנה ביי אזא ציור אז די עירוב איז נישט קיין עירוב? ענטפערט די גמרא, כשרבים מכתפין עליו, ס'רעדט זיך ביי א ציור אז דער חלק פונעם בוים וואס איז נידעריגער פון צען טפחים וואס מ'האט עס גערופן א כרמלית אז דער מענטש טראגט עס פון א רשות יחיד דורך א כרמלית צו א צווייטע רשות יחיד, דאס איז נישט קיין כרמלית, פארוואס? ווייל מענטשן באנוצן זיך מיט די נידעריגע צווייגל וואס איז נידעריגער פון צען טפחים אויף צו מכתף זיין, אויף צו פאררעכטן זייער פעקלעך וואס זיי טראגן, וואס ביי אזא ציור ווען מענטשן באנוצן זיך מיט א כרמלית אויף צו פאררעכטן פעקלעך ווערט דער כרמלית א רשות הרבים, און במילא איז שוין נישט דא דער פאטענט, ווייל דא טראגסטו שוין א חפץ, פון איין רשות יחיד צו א צווייטע רשות יחיד דרך א רשות הרבים, וואס דאס טאר מען נישט טון דאס איז שוין א דאורייתא, און ממילא פאר דעם ווען ס'ליגט העכער צען טפחים איז אוודאי די דין אז די עירוב איז נישט קיין עירוב ווייל ס'נישט דא קיין אופן וואס די מענטש קען עס ברענגען צו זיך, און כדעולא זאגט די גמרא דאס איז אזוי ווי שיטת עולא כדאמר עולא עמוד תשעה ברשות הרבים, א באלקן וואס הויך ניין טפחים ברשות הרבים, וואס דאס האט א דין פון א כרמלית נארמאל, ורבים מכתפין עליו, אבער מענטשן באנוצן זיך מיט דעם צו מסדר זיין זייער פעקלעך, וזרק ונח על גביו חייב, טאמער איינער ווארפט א חפץ, פון א רשות הרבים, ד' אמות, און ס'גייט אויף דעם עמוד, הייסט עס כאילו ער האט מעביר געווען א חפץ ד' אמות ברשות הרבים און איז חייב, און ממילא אונזער משנה גייט טאקע כשיטת עולא, קומט אויס למעשה, אז למעלה מעשרה רעדט זיך ביי א ציור, וואס א מענטש לייגט עס אויף א צווייגל, וואס דער צווייגל, די שפיץ פונעם צווייגל, איז העכער צען טפחים, און ס'איז ד' אמות אוועק פון אים, און די חלק אינצווישן, צווישן די חלק פונעם צווייגל וואס איז א רשות היחיד און אים אליין, איז דא א שטיקל צווייגל וואס איז נידריגער פון צען טפחים, אבער רבים מכתפין עליו, דאס איז א רשות הרבים און ביי דעם האט די משנה געזאגט אז די עירוב איז נישט קיין עירוב, מה שאין כן טאמער די גאנצע צווייגל איז אונטער צען טפחים, ס'האט נאר א דין פון א כרמלית, דארט אוודאי די דין אז ס'הייסט אן עירוב, פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא קיין דאורייתא'דיגע פראבלעם צו טראגן די עירוב צו זיך, און במילא בין השמשות קען מען עס טון, און פאר דעם איז די עירוב אן עירוב.